לעילוי נשמת מרת שרה זיסל ב"ר משה הלוי עליה השלום וויינבוים ליום היארצייט שלה, י' אייר.
משיחת כ' מנחם אב תשמ ב. דערביי ווערט אבער די שאלה פון דעם ענין פון פיזרן לבין האומות, בשעת וועט זיין די גאולה האמיתית והשלימה, וועט זיין דער שלימות העם העם בשלימותו, וועט זיין אין ארץ הקודש אין ארץ ישראל בשלימותו ביז אין אן אופן פון כי ירחיב, און אט אט דעמאלט דורך דערויף וואס איז דא אין ירושלים עיר הקודש, און דארט איז דא דער בית המקדש, און דערנאך איז מען אהינצו עולה לרגל. וואס אט דעמאלט ביי עליה לרגל, איז בפשטות זיך טרעפן זיך אלע אידן צוזאמען, אפילו עומדים צפופים איז משתחווים ברווחים, און אט דעמאלט ווערט דער אחדות פון אלע אידן בפשטות נשמות בגופים, אפילו א קטן פאר בר מצוה, אויב נאר יכול להלך ברגליו אין הר הבית. און דאס איז אסאך יארן פאר די פאר די בר מצוה, אבער ס'איז פארבונדן מיט הר הבית אז דאס איז די הליכה פון א אידיש קינד, איז אט אט דעמאלט ווערט כעיר שחוברה לה יחדיו אז אלע שבטים און אלע אידן שטייען אין א היפך פון ענין הפיזור. דערנאך קומט צו גיין תורה און זאגט נאך מערער. אפילו בין רגל לרגל, אפילו בזמן שאין המצוה פון עליה לרגל, משחרב בית המקדש און ס'איז געווארן פיזרן אין אזא מין אופן וואס איז ניטא די מצוה פון עליה לרגל. ס'ווערט געבראכט אין תשובות רב האי בכמה מקומות אז ס'איז געווען דער מנהג על כל פנים פון עליה לרגל לאחרי החורבן, מען געפינט דאס אבער מער נישט בנוגע צו סוכות, אפילו אין תשובות רב האי גאון, וכידוע די שקלא וטריא אין אחרונים צו די מצוה עליה לרגל האט אן ארט משחרב בית המקדש. על כל פנים בין הרגל לרגל איז ווערט זיך דעמאלט מפוזר, און ס'ניטא דער עיר שחוברה לה יחדיו, אפילו ניט ארץ ישראל וואס וואס איז לאווי איז דאך ירושלים תתפשט בכל ארץ ישראל, ווערט גאנץ ארץ ישראל שחוברה לה יחדיו, מאכט פון אלע אידן איין מציאות, איין קהל גדול. וואס טוט מען אין זמן הגלות און ניט אין א זמן פון הרגל? זאגט מען אז דאס איז די מצוה פון אהבת ישראל. בשעת ס'דא ער מקיים די מצוה פון אהבת ישראל ווי מ'דארף איר מקיים זיין. און ווי מען דארף אים מקיים זיין גאר בפשטות, דא מיינט מען ניט קיין רמזים און כוונות און סודי סודות, דער אף על פי וואס ס'איז דא הרי הרים פון רמזים וסיידעס וכוונות בזה, ס'איז גענוג דער ענין כפשוטו, ווי מען קען אים מסביר זיין צו א פשוט שבפשוטים מישראל, אז ואהבת לרעך כמוך, טייטשט זיך דאס אפ בפשטות.

און אויף אלע אידן כמבואר בארוכה אין די שיחות פון רבותינו נשיאינו ביז ווי דער ענין איז כפשוטו ווי דער אלטער רבי ברענגט עס אראפ אין תניא פרק לב, אז בשעת מען האט דעם קיום המצוה און מען זאגט אז דאס איז א כלל גדול בתורה ואידך פירושא זיל גמור,

ואהבת לרעך כמוך, און אין אן אופן אז דאס איז א מצוה וואס איז א כלל גדול בתורה. וכאמור לעיל, אז אידן שטייען באחדות ווערט דאס א גוי אחד בארץ, זענען זיי ממשיך אחד די אחדות אויכעט אין דער גאנצער וועלט, ווערט דעמאלט אויכעט אין וועלט לא ישא גוי אל גוי חרב, ס'ווערט אויכעט א שלום בין האומות. און אַן אמת'ער שלום ושל קיימא ושל אמת, וואָס דאָס איז דער שטורעם פון אהבת ישראל בנגלה בפשטות על אחת כמה וכמה ווי ער איז מבואר אין ספרי מוסר און ספרי חסידות וכו', וכאמור המעשה הוא העיקר, דאָס איז ניט אַ ענין וואָס ער לערנט אָפּ די הלכה,

און האט געלערנט כל היום וכל הלילה און האט ניט מקריב געווען די עולה בפועל, איז ניטאָ ביי אים דער עיקר הענין פון מצוות עולה, ועל דרך זה חטאת און אשם וכל הקרבנות, פונקט אזוי ווי מען זאגט בנוגע צו צדקה והשיב את הגזילה אשר גזל, און ווי שטייט זיך אין ספרי מוסר אז דאָס גייט אויכעט אויף דער ענין.

און משביע לכל חי רצון הזן את העולם כולו בטובו בחן ובחסד וברחמים, נאר ס'איז דא אזוינע וואס דער אייבערשטער גיט זיי צו שלא על ידי שליח בשר ודם, און ס'איז דא אזוינע וואס דער אייבערשטער גיט עס על ידי שלוחי בשר ודם, און ווי די גמרא זאגט אין כתובות, אַ בשעת מ'האָט אים געזאָגט, וואָס הייסט ער עסט בשר שמן בכל יום וכו', ער האַלט גאָר ניט צוריק קופּת הציבור, האָט ער געענטפערט, ער עסט ניט מן הציבור, ער עסט פון דעם אייבערשטן, וואָרום דער אייבערשטער דאַרף אים מפרנס זיין, און דער אייבערשטער גיט אים דעם יין ישן און בשר שמן, מיט די אַלע דוגמאות ווי דאָרט געבראַכט ווערט בנוגע צו צלי וכו', ווי געבראַכט דאָרט אין גמרא. און אויב ער איז נאך א בן מלכים און א מפונק, בן אברהם יצחק ויעקב, איז אט אט דעמאלט דארף אים דער אייבישטער צושטעלן סעודת שלמה בשעתו, ווארום ער א בן אברהם יצחק ויעקב, ווי די גמרא זאגט אין בבא מציעא. וואס דאס איז אויכעט בנוגע צו אהבת ישראל. כמדובר לעיל וואס דאס איז מבטל אויכעט דעם פיזור, און דאס איז מבטל אפילו דעם חשך כפול ומכופל פון דעם גלות, ווארום דער אמת איז אט דארט וואו עס געפינט זיך די נשמה פון א אידן, ווי דער דין איז דער רמבם בנוגע לפועל, אז כופין אותו עד שיאמר רוצה אני,